מיר וועלן היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות חלק י ז, פרשת תזריע, דעם יאר ווען מיר לערנען די שיחות תשפ ג איז תזריע מצורע צוזאמען, וועלן מיר לערנען א שיחה אין פרשת תזריע אין חלק י ז, די דריטע שיחה, שיחה ג' אין פרשת תזריע, אין חלק יוד זיין איז דאס עמוד הונדערט איין און פֿערציק. זייער א געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דער רבי וועט ארויסברענגען דעם ענין פון וואס איז טומאת מצורע, טומאת מצורע איז וואס דער ווערט, באקומט צרעת, אויכעט דעם ענין דעם טיפערע ענין וואס איז דא אין דעם פון וואנט ס'קומט דער ענין פון צרעת, ווי רש י ברענגט עס אראפ אז ס'האט צוטון מיט לשון הרע, און דער רבי וועט ארויסלערנען וואס איז די וועג ווי מ'קען אפהאלטן די טומאה, און דערנאָכדעם אויכעט, ווי איז די וועג, אַז מע קען עס מטהר זײַן, ווי ווערט ער, ווי ווערט דער מצורע טהור? און פֿון דעם אַלץ וועט מען אַרויסלערנען צום סוף אַ געוואַלדיקע הוראה וועגן די גרויסקייט פֿון הדלקת נרות שבת-קודש יעדן ערבֿ-שבת און ערבֿ-יום-טובֿ, וואָס ס'איז דאָ אין דעם אַ געוואַלדיקע מעלה אפילו אויף אלע אנדערע מצוות, און די טייערקייט און די רייכקייט וואס ס'ברענגט ארויס דער ענין פון צינדן ליכט, אפילו ביי קליינע קינדער, ווי דער רבי זאגט אז קליינע מיידלעך זאלן אויך צינדן ליכט, און מיט א ברכה ווען זיי הייבן אן צו פארשטיין ווען זיי קענען אנהייבן צו רעדן, זאלן זיי אנהייבן צינדן ליכט, און וואס דאס קען צוברענגען, דעם די גוטע זאכן וואס דאס קען ארויסברענגען ווען מ'וועט לערנען אין די שיחה. אות א'. פון פסוק אין היינטיגע פרשה אין פרשת תזריע פרק יג פסוק מ ו שטייט כל ימי אשר הנגע בו יטמא וגומר בדד ישב מחוץ למחנה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו אז איינער וואס איז א מצורע כל זמן ער האט דעם נגע איז ער טמא און ער דארף זיצן אליין מחוץ למחנה זאל ער זיצן לערנט מען אפ פון דעם וויבאלד עס שטייט מחוץ למחנה מושבו לערנט מען אפ פון דעם אין תורת כהנים און דער רמבם ברענגט עס אראפ אין הלכות טומאת צרעת אז אויך דער מושב וואו דער מצורע געפינט זיך איז טמא אין די שטוב וואו ער געפינט זיך איז אלס וואס געפינט זיך אין די שטוב ווערט טמא אויב דער מצורע איז דער ווען א מצורע גייט אריין לבית חברו וואס דארטן א מצורע גייט אריין אין א שטוב פון א גוטן פריינט זאגט די משנה כלים מיד טמאים כלים ווערן גלייך טמא אזוי זאגט די משנה דער מצורע איז אריינגעגאנגען דאס געווארן טמא רב יהודה אומר רב יהודה האלט אנדערש אם שהה כדי הדלקת הנר אויב ער איז דארטן געווען אין שטוב אזוי פיל צייט וויפיל ס'נעמט אנצוצינדן א ליכט ווערט די שטוב אלע זאכן אין שטוב ווערט טמא זיינען מפורשים זיינע מפורשים מסביר דאס רב יהודה פאר וואס האלט רב יהודה אז בשעה ס'קומט אריין אין א שטוב ווערט עס נישט גלייך טמא אזוי ווי דער אזוי ווי דער תנא קמא זיינע מפורשים מסביר אז ער רעדט אז ער רב יהודה רעדט אין א פאל ווען דער מצורע איז אריין לבית חבירו אן רשות אויב ער איז אריין געגאנגען אין א שטוב אן רשות, קען איך דאך נישט זאגן אז ס'זאל ווערן אלץ טמא גלייך. האלט רבי יודע ווען ווערט טמא אלע זאכן אין א שטוב ווען א מצורע קומט אריין אן רשות, אויב ס'איז געווען כדי הדלקת הנר, אויב ס'איז געווען א צייט וואס ער האט געקענט אנצינדן א ליכט, און אין די צייט האט ער אים נישט געזאגט גיי ארויס פון דא איך וויל דיר נישט האבן דא, ווייסט ער דאך אז ס'איז אים ניחא אז ער זאל זיין דא, ווערט דאס מושבו, ממילא ווערט די גאנצע שטוב טמא. ווארום ווען ער גייט אריין צו אים מיט רשות פון באלעבאס, איז אויך רבי יודא מודה אז יענעמס בית ווערט מושבו מיד וממילא מיד טמא, רבי יודא קריגט זיך נישט אויף דעם, אויב ער איז אריינגעקומען מיט רשות, ער ווייסט ער לאזט אים אריינקומען, גלייך ווי ער איז אריין ווערט אלס טמא. רבי יודא טוט נאר אויף אז אויב ער איז אריינגעגיין אן רשות, דארף ער זיין דארט אין א צייט וואס ס'נעמט אנצוצינדן א ליכט. דעריבער, וויבאלד ער איז אריינגעגאנגען אן רשות, גיבט מען צייט, וויפיל צייט גיבט מען אים? כדי הדלקת הנר, וויפיל צייט ס'נעמט אנצינדן א ליכט, און אויב האט ער נישט געזאגט גיי ארויס פון דא, ווערט די שטוב טמא. גיבט מען, גיבט, דעריבער גיבט מען צייט, אז דער באלעבאס זאל דערווייל קענען ארויסשיקן דעם מצורע פון שטוב. נאכאמאל, ער איז אריין אן רשות, גיבט מען אים א הזדמנות, וויפיל צייט גיבט מען אים? כדי הדלקת הנר. אויב אבער ער פארזאמט זיך דארט ביז דעם שיעור ולא אפקיה, אויב ער איז געבליבן דארט אין שטוב און ער איז נישט ארויסגעגיין, ווערט עס דאן דער מושב פון מצורע, ס'ווערט אזוי ווי זיין מושב, ווייל דאס הייסט אז ער איז דארט מיט דעם רשות פון באלעבאס, און אויף דעם קריגט זיך דאך נישט רבי יודא, רבי יודא זאגט נאר אז אויב ער איז אריינגעגאנגען אן רשות דארף מען ווארטן, אויב ער איז אריינגעגאנגען, אויב ער איז אריינגעגאנגען מיט רשות, גלייך ווי ער איז אריינגעגאנגען ווערט אלץ טמא. ממילא און די כלים שבבית ווערן ממילא טמא. און דער טעם פארוואס מען גיט אים דעם שיעור זמן כדי הדלקת הנר איז דער רבי מסביר פארוואס גיט מען אים דווקא דעם שיעור רבי יהודה האט אנגעכאפט דווקא דעם שיעור פון הדלקת הנר ווייל עס קען זיין אז דער בעל הבית איז טרוד אין הדלקת הנר און צוליב דעם שיקט ער נישט ארויס דעם מצורע פון בית ער איז פארנומען יעצט מיט צוגרייטן די ליכט מיט אנצינדן די ליכט אזוי ער גרייט צו אנצינדן די ליכט האט ער נישט געוו- איז ער געווען פארנומען און האט ער נישט געקענט ארויסשיקן און דער מצורע געפינט זיך דאך דארטן שלא ברשותו און בשעת ער איז פארנומען מיט דעם קען ער אים נישט זאגן ארויסגיין און דערפאר ווארט מען ביזן שיעור פון כדי הדלקת הנר און אויב איז אריבערגעגאנגען דער שיעור פון הדלקת הנר און האט אים נישט געהייסן ארויסגיין ווערט די גאנצע שטוב טמא האבן מיר געלערנט אין דעם ערשטן סעיף זייער געשמאק, אז די משנה זאגט עס שטייט בדד ישב מחוץ בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, לערנט מען ארויס אז אלץ וואס איז דא אין שטוב וואו זיין מושב איז ווערט אויכעט טמא, נישט נאר ער איז טמא, נאר אלץ ווערט טמא, ברענגט דער רבי אראפ די משנה, וואו די משנה שטייט אין. אין נגעים זאגט די משנה אז דער תנא קמא זאגט כלים מיד טמאים רבי יהודה זאגט ניין נאר אם שהה כדי הדלקת הנר וויבאלד אז ער איז אריינגעגאנגען אן רשות זאגן די מפרשים אז רבי יהודה קריגט זיך נישט אייב ער איז אריינגעגאנגען מיט רשות אייב ער איז אריין אן רשות זאגט רבי יהודה אז יעמאל אייב ער איז דארטן געווען אויף א צייט וואס דער באלעבאס איז געווען פארנומען מיט אנצינדן די ליכט נאך דעם וואס ס'איז אריבערגעגאנגען די צייט האט ער אים נישט געהייסן ארויסגיין איז א סימן אז ס'ניחא ליה ס'ניחא ליה איז ווערט די גאנצע שטוב טמא אות ב' אין תורה איז דאך אלס בתכלית הדיוק. תורה איז יעדער זאך מדויק בתכלית הדיוק. און דערפון וואס צווישן פון צווישן פארשידענע זאכן מיט וועלכע א באלעבאס קען זיין טרוד, קלייבט אויס די משנה דווקא די טרדה פון הדלקת הנר. רבונו של עולם, עס פעלט זאכן וואס א מענטש קען זיין פארנומען מיט אין א שטוב, ס'דא הונדערטער זאכן מסתם וואס ער קען, דער רבי זאגט, דער רבי זאגט פארשידענע זאכן, ס'דא גענוג פארשידענע זאכן וואס א מענטש קען זיין פארנומען, וואס האט עפעס אויסגעקליבן דווקא די צייט אם שהה כדי הדלקת הנר, אייב ער איז געווען פארנומען מיט הדלקת הנר, איז ביז ער ווערט אויס פארנומען, ווערט נישט טמא די שטוב. וואס איז דא? זיכער דא ליגט עפעס באהאלטן, עפעס א סוד, פארוואס רבי יהודה האט אנגעכאפט דווקא דעם ענין. ובפרט, אז דא ווערט נישט געמיינט הדלקת הנר בפועל, ס'מיינט נישט אז ס'מיינט נישט אז דווקא ווען ער איז געווען פארנומען מיט א ליכט אנצינדן איז יעמאל האט ער נישט געקענט זאגן די מענטשן ארויסגיין און אייב נאך דעם וואס ער האט אנגעצונדן די ליכט האט ער אים נישט געהייסן ארויסגיין איז א סימן אז ס'ניחא ליה און אלס ווערט גלייך טמא ניין עס רעדט זיך נאר דער שיעור פון הדלקת הנר אייב ער איז אריינגעקומען דער מענטש האט נישט געהאלטן אין מיטן גארנישט טון איז נישט געווען פארנומען מיט עפעס, אפילו ער איז יא געווען פארנומען מיט עפעס אנדערש, און ס'איז געווען די צייט וואס ס'נעמט אויף אנצינדן א נר, יעמאלט, און וואס דארפסטו אנכאפן דווקא הדלקת הנר? כאפ אן א צייט, לאמיר זאגן די גמרא האט געקענט, די משנה האט געקענט זאגן, רבי יהודה האט געקענט זאגן אם שהה כדי צוויי מינוט, א מינוט, דריי מינוט, אדער ס'איז ווי ס'נעמט צו צו אפקאכן א א ביעא, ס'פעלט נישט קיין זאכן וואס מען האט געקענט זאגן, וואס דארף מען זאגן דווקא הדלקת הנר, בפרט אז הדלקת הנר מיינט דאך נישט דווקא אז ער איז פארנומען מיט אנצינדן די ליכט. בפרט אז דא ווערט נישט געמיינט הדלקת הנר בפועל, דאס איז מפורש אין פירוש הראש, דער ראש טייטשט אפ, ופעמים שאדם טרוד בהדלקת הנר, או בתשמיש אחר. ער איז פארנומען מיט עפעס אנדערש, וויפיל צייט קען ער זיין פארנומען מיט עפעס אנדערש און אים נישט הייסן ארויסגיין? גיבט מען אים א צייט, וויפיל צייט ס'נעמט אנצינדן א ליכט, וואס האט ער אנגעכאפט עפעס אנצינדן א ליכט? נאך מער, די צייט פון הדלקת הנר, געוואלדיג, איז שכיח נאר ווען ס'איז פינסטער. ווען קען זיין דער ענין פון זיין פארנומען מיט הדלקת הנר פארנאכט ווען ס'ווערט טונקל, איז ער פארנומען מיט אנצינדן א ליכט, ווי דער דין בייטאג, בייטאג דארף מען דאך נישט האבן קיין ליכט, און דעסוועגן גיב איך אים אויכעט בייטאג דעם זעלבן צייט פון הדלקת הנר, זע איך דאך הדלקת הנר איז נישט דווקא, ס'איז נאר מ'האט אנגעכאפט הדלקת הנר, דארף איך פארשטיין פארוואס די תורה האט אנגעכאפט דווקא הדלקת הנר. דער רבי איז ממשיך, און דער שיעור כדי הדלקת הנר איז אויך ווען א מצורע גייט אריין בבית חברו בייטאג, די מפרשים, דער רבי ברענגט אראפ אז דער תוספות יום טוב זאגט דאס, ווי מפרשים זאגן וואס טאקע דער טעם וואס ביי טאג אויכעט, צוליב דעם טעם פון לא יפלוג, די תורה האט האט אנגענומען דווקא דעם ענין פון הדלקת הנר, וויבאלד אז הדלקת הנר קען דאך זיין נאר ביינאכט, און דעסוועגן איז לא יפלוג, איך מאך נישט קיין חילוק פון טאג ביז ביינאכט. די צייט וואס איך גיב אים איז אפילו בייטאג ווען ער האלט נישט מיטן אנצינדן א ליכט, ער איז פארנומען מיט אנדערע סארטן זאכן, גיב איך אים אויך די זעלבע צייט ווי מיט א ליכט. דארף מען פארשטיין וואס ליגט דא באלד. איז דערפון מובן אז פאראן א שייכות צווישן דעם ענין פון הדלקת הנר מיט דעם וואס די משנה זאגט דא אז ביז דעם שיעור ווערן די כלים שבבית נישט טמא. ס'האט דאס א געוואלדיגן קשר, ס'האט א קשר אז דווקא דער ענין פון נר האט צו טון מיט דעם ענין וואס די כלים ווערן נישט טמא. געוואלדיג, דארף מען פארשטיין וואס דאס איז. ווייל מ'האט דאך געקענט, אין אות ב' האט מען געלערנט ביז יעצט, מ'האט דאך געקענט געפונען אסאך זאכן וואס ער איז פארנומען מיט דעם, בפרט אז ס'מיינט נישט דווקא אויב ער איז פארנומען מיט דעם ליכט, בפרט אז ס'מיינט נישט אפילו בייטאג ווען עס איז נישטא דער ענין פון ליכט, טוט זיך אויכעט דעם זמן פון וויפיל ס'נעמט אנצינדן א ליכט, מוז איך זאגן אז ס'עפעס דא א געוואלדיגער קשר צווישן זיי. איז מבאר דערויף דער טאטע אין זיינע הערות אויף דער משנה הנ"ל. דער רבי'נס טאטע הרב הגאון הרב החסיד המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאן איז געווען פארשיקט אויף פינף יאר, און ער האט געהאט דארט נאר מיט זיך נישט קיין סאך ספרים, ער האט געהאט משניות, ער האט געהאט זוהר, ער האט געהאט תניא, און אויף דעם קיין טינט האט ער נישט געהאט, איז די רעבעצן, איז די רעבעצן חנה עליה השלום האט געמאכט טינט פון גראז, און אויף די גליון פון די פאפירן, אויף די זייט פון דעם פעיפער פון אויבן, פון אונטן און פון די זייטן, האט ער געשריבן הערות, געוואלדיג, אן ספרים האט ער געשריבן געוואלדיגע הערות, איז ארויסגעגאנגען א גאנצע סעט פון ספרים, ליקוטי לוי יצחק. שרייבט ער דארטן, און לויט דעם, דער טאטע איז מבאר אויף דעם, וואס דער ענין פון נר, וואס טוט דער נר דווקא? און ער איז מבאר אזוי, על פי קבלה איז בית ווערט אנגערופן ספירת המלכות, א שטוב ווערט אנגערופן ספירת המלכות, און סיבת טומאת מצורע, פארוואס איז די טומאה פון א מצורע, מצד הסתלקות אור החכמה, דער אור החכמה דער סדר פון די ספירות אין קבלה איז דער חכמה בינה דעת דאס איז חלק פון מוחין, דערנאך איז דא די מידות, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד און מלכות, מלכות איז די לעצטע, מלכות איז מקבל פון חכמה, וואס איז די ערשטע, אויב אור החכמה גייט אוועק, ווערט דער ענין פון פון טומאה, וואס דערפאר איז אויכעט זעט מען אז מצורע איז חשוב כמת, איינע פון די זאכן וואס ווערט אויסגערעכנט אז ס'איז חשוב כמת, איינער וואס איז עני חשוב כמת, איינער וואס האט נישט קיין קינדער איז חשוב כמת, א מצורע איז חשוב כמת, פארוואס איז חשוב כמת? ווייל החכמה תחיה. חכמה, ווי שטייט אין קהלת, חכמה איז מחיה. די מינוט וואס עס גייט אוועק די חכמה, ווערט טומאת מצורע. די מינוט וואס דער די חכמה גייט אוועק פון דעם בית, איז דער מצורע ווען ער קומט אריין, איז ער מטמא אלע כלים אין שטוב. און דעריבער זאגט דער רבינ'ס טאטע, כל זמן דער בעל הבית איז טרוד מיט הדלקת הנר, דערפאר נוצט מען הדלקת הנר, כל זמן ער איז פארנומען מיט אנצינדן א ליכט, וואס הדלקת הנר, לשון פון רבינ'ס טאטע, הדלקת הנר הוא המשכת אור החכמה, ווען מען צינדט אן א ליכט איז מען ממשיך דעם ענין פון אור החכמה, וואס ווערט יעמאלט? דערלאזט עס נישט אז די טומאת המצורע זאל זיך מתפשט זיין אין דעם בית.

ווי קען ווערן טהרת המצורע וואס ער דאך חשוב כמת ביי אים נישטא דער ענין פון חכמה ווי דאס דווקא דורך א כהן ווי שטייט אין היינטיקע פרשה שטייט אין און איים סארי שטייט אין אנהייב פרשת מצורע והובא אל הכהן ויצא הכהן וגומר ווער מאכט אים טהור דווקא דער כהן פארוואס ווייל א כהן איז דער וואס איז ממשיך דעם אור החכמה כמבואר בלקוטי תורה דער אלטער רבי לקוטי תורה דער אלטער רבי אין לקוטי תורה איז אין אין פרשת אין פרשת אין אונזער פרשה און אויכעט אין פרשת מצורע דער אלטער רבי מבאר אז דער עניין פון כהן ס'זאל קענען מטהר זיין ווייל דאס איז ממשיך אור החכמה כהן איז ממשיך אור החכמה האבן מיר זייער געשמאקע הסבר פון דעם רבינ'ס טאטן וואס די שייכות פארוואס מ'האט אויסגעקליבן דווקא הדלקת הנר ווייל נער איז דער עניין פון חכמה בית איז דער עניין פון מלכות אז ס'נישטא דער עניין פון נער קען ווערן אלס טמא, די מינוט וואס ער איז פארנומען מיט הדלקת הנר, האט מען גענומען די הדלקת הנר אויף א דוגמא, אז ער פארנומען מיט מאכן ליכט, ער פארנומען מיט ברענגען אור, קען נישט ווערן דערין. און די זעלבע זאך ווי מען זעט איז ער ממשיך, אז דער כהן איז מטהר דעם מצורע, והובא אל הכהן ויצא הכהן. אין אות ג'. וועט דער רבי אריינגיין יעצט און ברענגען די גירסה וואס וואס ברענגט זיך אז מ'רעדט דא וועגן דעם ענין פון שיעור פון הדלקת הנר רעדט זיך דווקא וועגן נר שבת אות ג' אויף דעם וואס דער מצורע איז מטמא דווקא נאכן שיעור כדי הדלקת הנר ווי מ'האט ערשט געזאגט אז אמר אז רב יהודה זאגט אזוי איז שטעלט זיך די שאלה דער רבי ס'איז א שאלה אויף דעם אפילו אויב דער בעל הבית איז פארנומען אין הדלקת הנר, איז די טירדא נישט אזוי גרויס אז ער זאל בשעת מעשה גופא נישט קענען הייסן דעם מצורע ארויסגיין פון זיין בית? ער איז פארנומען מיט הדלקת הנר, קען ער נישט שרייען דערווייל גיי ארויס, איך וויל דיר נישט האבן דא? פארוואס גיבט מען אים די צייט מ'האט גענומען די דוגמא פון הדלקת הנר, און אויב דאס איז די זמן וואס ביז ער איז פארנומען מיט הדלקת הנר, איך ווייס נישט וויפיל צייט עס איז, מ'זאל זאגן ס'איז א מינוט, ס'איז צוויי מינוט, ס'איז דריי מינוט, אמאליגע צייטן ווען עס איז אסאך שווערער צו מאכן ליכט, היינט גיט מען, מען נעמט א שוועבעלע און מען צינדט אן, יעמאלט האט מען געדארפט מאכן מיט שטיינער, אין די צייטן פון די פון די משנה און די אלע זאכן, עס האט א משך זמן וואס עס קען נעמען, און אז ער איז פארנומען מיט מאכן ליכט, אז ער זעט א מצורע זאל אריינקומען, קען ער אים נישט זאגן גיי ארויס? איז דאָ אַ געוואַלדיקע שווערע שאלה, דער רבי, און מע פֿאַרענטפֿערט, אַז דער שיעור כּדי הדלקת הנר מוז זײַן אַז דאָ ליגט עפּעס טיפֿער, ווי אַז ער איז פֿאַרנומען דזשאַסט מיט אָנצינדן דעם ליכט, ווײַל ס'קען נישט זײַן. מע פֿאַרענטפֿערט, אַז דער שיעור כּדי הדלקת הנר רעדט וועגן הדלקת הנר דבי שמשי. ס'רעדט זיך ווען, ווען ס'רעדט זיך וועגן צינדן ליכט ערבֿ שבת קודש. און וויבאַלד אַז בײַ בי שמשי פֿאָדערט זיך דער שיעור, בשעת מע רעדט, אַז בײַ בי שמשי איז ער פֿאַרנומען מיט דעם צוגרייטן די ליכט און אָנצינדן די ליכט פֿאַר לכּבֿוד שבת קודש, איז דאָ דער שיעור, איז אויך, וויבאַלד ס'האָט זיך שוין גענומען דעם שיעור פֿון ערבֿ שבת קודש, וואָס ס'איז אַ צײַט וואָס ער איז פֿאַרנומען, ער קען אים נישט זאָגן ער זאָל אַרויסגיין, איז אויך בײַ די אַנדערע טעג פֿון וואָך נקבע געוואָרן דער שיעור. דער זעלבער שיעור וואס איז דא ערב שבת קודש איז דא א גאנצע וואך ווי געזאגט פריער די זעלבע סיבה כדי נעמט דעם שיעור כדי הדלקת הנר מצד דעם לא פלוג אין מיטן וואך איז דאך נישט אז ער איז פארנומען מיט אנצינדן א ליכט ער קען אים הייסן ארויסגיין חכמים האבן גענומען די שיטה פון הדלקת הנר ווייל ס'רעדט זיך וועגן ערב שבת איז ער פארנומען און ער ליגט אין דעם און ער מוז עס מאכן גלייך צו שפעט ערב שבת במילא ניצט זיך א גאנצע וואך אויכעט די זעלבע זאך ס'איז פארשטאנדיג שוין, ווייל דער רבי האט געזאגט ס'איז א שאלה, פארוואס וואס הדלקת הנר, וואס איז ער אזוי ביזי מיט דעם, וואס איז ער אזוי פארנומען? יעצט גייט דער רבי צוריק צו דעם וואס דער רבי'נס טאטע איז מסביר אין דעם, לויט ווי דער טאטע איז אין דעם מבאר, אז דער טעם השיעור כדי הדלקת הנר איז ווייל הדלקת הנר, דערלאזט נישט די טומאת המצורע, אזוי האט ער מסביר געווען, דארף אויסקומען אז דער כח אויף נישט דערלאזן טומאת מצורע איז בעיקר מצד הדלקת הנר דבי שמשי, די דעש אוועקגעלייגט דעם יסוד אז די הדלקת הנר א גאנצע וואך איז אויכעט צוליב דעם הדלקת נר שמשי די דוגמא וואס מען ברענגט אז מען גיבט אים צייט וויפיל צייט עס וועט נעמען ביז עס וועט ווערן טמא די שטוב אויב ער האט נישט געהייסן ארויסגיין איז הדלקת נר דבי שמשי מוז מען זאגן אז דער עיקר איז מען דארף ארויסלערנען עפעס דא פון די ליכט וואס ס'האט צו טון מיט ערב שבת קודש וויבאלד אז דער עיקר שיעור נעמט זיך פון דער הדלקה פון ערב שבת, מוז מען יעצט טרעפן עפעס א קשר מיוחד צווישן הדלקת נרות שבת מיט דעם ענין פון אפהאלטן אז דער מצורע קען נישט מאכן טמא די שטוב. און דער רבי איז ממשיך דער ביאור אין דעם, ער גייט געבן דעם ביאור וואס דאס איז. די משנה רעדט נישט וועגן טומאת המצורע פאר זיך, פארשטאנדיג, די משנה רעדט נישט וועגן טומאת המצורע, מען ווייסט שוין אז א מצורע איז טמא, ס'שטייט קלאר, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, אז ער איז טמא, דאס ווייס איך. נאר וועגן דער טומאת המצורע וואס ווערט נתפשט אין בית, דא רעדט די משנה וועגן דעם. וואס זאגט די משנה? אז א מצורע נכנס לבית חברו, כלים מיד טמאים. רבי יהודה אומר, אם שהה כדי הדלקת הנר, יעמאלט ווערט אלץ טמא. איז די משנה רעדט וועגן דעם ענין פון טומאת המצורע וואס ווערט נתפשט אין בית דעריבער איז דאס בעיקר פארבונדן מיט הדלקת נרות דבי שמשי יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס די תורה האט אנגעכאפט אז דווקא פאר דווקא דער גזירה די צייט וויפיל איך גיב אים אז די שטוב זאל נישט ווערן טמא ביז ער הייסט אים ארויסגיין דאס האט צו טון מיט די צייט וואס ער איז פארנומען אויף אנצינדן ליכט פון ערב שבת היות אז די נרות שבת קודש טיילן זיך אויס פון אנדערע נרות דערמיט וואס ענינם איז שלום בית מ'עט געפינען ערשט א נייע זאך פארוואס דווקא ערב שבת האט צו טון מיט דעם ענין וואס עס האלט אפ דעם מצורע מען ניצט עס דערנאך אויף א גאנצע וואך אויך אבער דער יסוד איז פון ערב שבת ווייל די ליכט וואס מען צינדט אן ערב שבת האט אין זיך א ספעציעלע טייערקייט א ספעציעלע וויכטיגקייט וואס דערפאר האלט עס אפ פון דעם פון דעם לערנט מען ארויס אויף אלעמאל אז וויפיל צייט גיט מען אים וויפיל עס נעמט אנצינדן א ליכט ערב שבת קודש און ער איז פארנומען ער קען אים נישט זאגן ער זאל ארויסגיין פארוואס איז דאס? ווייל זיי טיילן זיך אויס פון אנדערע נרות, דערמיט וואס ענינם איז שלום בית, די גמרא זאגט אין שבת, דער רמב"ם און אין טור, דער אלטער רבי אין שולחן ערוך ברענגט אראפ אז דער ענין פון נרות שבת קודש איז דער ענין וואס ברענגט אריין שלום בית, זיי באלייכטן דעם בית שלא יכשל בעץ או באבן, זי מאכט ליכטיג די שטוב אז א מענטש וואס קומט אריין זאל זיך נישט זאל זיך נישט שטרויכלען זיך פארטשעפען אין א אין א האלץ אדער אין א שטיין און חס ושלום זיך מזיק זיין זיי פארהיטן אז אין בית זאל נישט זיין קיינע מאורעות רצויים די ליכט באווארענען אז זאל נישט זיין שבת מוז מען אנצינדן ליכט אין שטוב דארף זיין ליכט זיי באווארענען אז זאל נישט זיין קיין אום אום אום געוואונטשענע זאכן זאל נישט טרעפן אין שטוב און דעריבער טוען אויף די נרות אין בית אויך דאס אז די טומאה זאל נישט נתפשט ווערן אין בית, וויבאלד די נרות שבת האבן אין זיך א ספעציעלע זאך וואס איז געמאכט געווארן אויף שלום בית און לא יכשל בעץ ובאבן, דערפאר זע איך אז איך וויל ברענגען א דוגמא אויף א צייט וואס עס לאזט נישט אריינגיין די טומאה אין שטוב, מוז איך נוצן דעם ענין פון נרות שבת קודש, זיי האבן אין זיך דעם דעם דעם דעם טייערקייט און די וויכטיגקייט און די ברכה וואס זיי קענען מאכן, דעם ענין פון שלום בית, קענען זיי מאכן אייכעט, אז די טומאה זאל נישט ווערן אין שטוב, אלץ בלייבט ווי ס'איז געווען פריער אין שטוב, אויב ער האט אים, אויב ער האט אים, אויב ער האט אים נישט געהייסן ארויסגיין ווייל ער איז געווען פארנומען מיט די ליכט, דאס האט צוטון מיט די ליכט פון נרות שבת קודש, דערפאר לערנט ער עס ארויס פון נש ק, פון פון נרות שבת קודש, דער תכלית פון נרות שבת קודש איז שלום בית, און מיט דעם, אייכעט די זעלבע זאך, דערפאר, ווייל עס האט צוטון מיט שלום בית, קען עס נישט מער מאכן דעם ענין פון טומאה אין שטוב. אין אות ד' וועט דער רבי זאגן וואס איז די ספעציעליקייט וואס איז די וויכטיקייט וואס איז די טייערקייט דווקא אין נרות שבת קודש וויבאלד עס איז דער עניין פון טאקע שלום בית מיט אלס וואס ליגט דא אין דעם דער עניין יעדע ליכט וואס מ'צינדט אן, אז מ'צינדט אָן אַ ליכט אין מיטן דער וואָך באַנאַכט און מע זעט וואו צו גיין, דאָך עס הערט אויף געבן נישט ווערן פֿאַרשטרויכלט. וואָס איז די טײַערקייט און די וויכטיקייט אין דעם ענין פֿון נרות שבת-קודש? אות ד'. מען קען אָבער אין דעם פֿרעגן. קען פֿרעגן אַ שאלה אויף דעם. דער שלום בית על ידי נרות שבת ווערט אויפגעטאן דורך דער גשמיות'דיגער ליכטיקייט. איך צינד אן א ליכט, זע איך וואו צו גיין, איך זע וואו איך זאל זיך נישט פארטשעפען. ולכאורה ווערט דאך די שאלה, יעדער אנגעצונדענער נר, אויך ווען ער איז נישט קיין נר מצוה, באלייכט דעם בית, שלא יכשל בעץ ובאבן. וואס איז דא דער אויפטו אז מ'האט מחדש געווען אז מען דארף האבן נרות שבת קודש אז מען זאל זיך נישט פארטשעפען א גאנצע זאך מען מאכט א ברכה און מען מאכט שהחיינו ווען ס'קומט יום טוב מיט אלע זאכן וואס א רעגולער ליכט מאכט דאך אייכעט אז מען זאל זיך נישט פארטשעפען אין דעם און ס'ברענגט דורך דעם שלום בית נישט דווקא נרות שבת היינט איז היינט אין וואס באשטייט דער יתרון פון הדלקת הנרות דבי שמשי וואס דווקא גענוצט דעם ענין פון הדלקת הנרות דבי שמשי אז מען גיט אים די צייט פון הדלקת הנרות וויבאלד עס מאכט שלום בית דערפאר ברענגט עס נישט אריין די טומאה כל זמן ער איז פארנומען מען ניצט עס אויף א גאנצע וואך באטאג וואס באטאג דארף מען גאר נישט קיין ליכט ניצט זיך אלעמאל דעם ענין פון נר שבת דאס לערנט מיר אויף אלעמאל אז ער האלט אפ דעם ענין פון אריינברענגען די טומאה אין שטוב. וואס וואס איז דא באהאלטן אין דעם? אין דאס ווארט, אין וואס באשטייט דער אויפטו פון הדלקת נהורא דבי שמשי, וואס דווקא די הדלקה ווערט דער עיקר, און נישט דערלאזן אז אין בית זאל זיין היפך השלום, און דערפאר אויך נישט רוח התפשטות הטומאה. וואס האט דאס צוטון דווקא מיט דעם? יעדע ליכט וואלט דאס געקענט האבן. זאגט דער רבי געשמאק, געוואלדיג געשמאק ווי דער רבי האט ארויסגעברענגט פון דעם, קלאר וואס איז דער ענין פון נרות שבת קודש. איז אבער דער אמת נישט אזוי, דער אמת איז נישט אזוי ווי געזאגט אז לכאורה יעדער ליכט קען ברענגען דעם ענין. סתם ליכטיגקייט, נישט זייענדיג פארבונדן מיט נר מצוה, שטייט א פסוק אין משלי כי נר מצוה, איז יעדער ליכט וואס איז נישט פארנומען מיט נר מצוה געשמאק, איז נישט תמיד זיכער אז דאס וועט זיין א סיבה צו שלום. ליגט א באהאלטענע רוחנית'דיגער ענין וואס דער אויבישטער האט אריינגעלייגט אין די ענין פון נרות שבת קודש דווקא, אז נרות שבת קודש ברענגט שלום אין שטוב. שלא יכשל בעץ ובאבן, אבער ס'ברענגט שלום בית. וואו זעט מען עס? זאגט דער רבי, ווייל א רגיל'ע נר וואס איז נישט פארבונדן מיט נר מצוה, וועט נישט אלעמאל ברענגען שלום. דער רבי מסביר וואזוי, עס קען אמאל זיין להיפך, אין דער ליכטיקײט דערזעט מען אַמאָל אַ מענטשן, אָדער אַ תּנועה און אַ שטריך אין אַ מענטשן, װאָס מע קען נישט פֿאַרלײדן. בשעת ס'איז אַ ביסעלע טונקעלער, איך רעד מיט אַ מענטשן און איך זע נישט זײַן, זײַן עקספּרעשאָן, אױף ענגליש, װי ער גיט, װי ער, װי ער, װי ער איז מגיב אױף מײַנע װערטער, איז אלץ פיין. בשעת איך צינד אָן אַ ליכט און איך זע אַז ער איז נישט מסכים מיט מיר, און ער גיט אַ קוועטש, אַ דריי מיטן נאָז, אָדער ער מאַכט אַמאָל מיט די האַנט, אַ, כאילו ווי ער זאָגט, וואָס דו האָסט געזאָגט מיינט גאָרנישט, קען עס גאָר ברענגען צו די גרעסטע מחלוקת צווישן זיי. נאָכאַמאָל, אין דער ליכטיקייט דערזעט מען אַמאָל אַ מענטשן, אָדער אַ תנועה, אָדער, אָדער אַ שטריך, אין א מענטשן קען ווייזן מיטן פנים א זויערקייט אז ער איז נישט צופרידן מיט דעם וואס ער האט געזאגט וואס מען קען נישט פארליידן אזוי אז די ליכטיגקייט קען גאר ארויסרופן דעם היפך פון שלום ווער קען ברענגען שלום בית נאר נרות שבת קודש וויבאלד ס'איז א מצוה דערפאר קען עס ברענגען דעם ענין פון א רוחניות'דיגן ענין אז ס'ברענגט אריין שלום בית און דער רבי איז מסיים דווקא די אמת'ע ליכטיגקייט אט די ליכט פון נר מצוה ותורה אור וואס שטייט אין משלי וואס כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם ווי דער רמב"ם זאגט איז זי די אמת'ע און זיכערע סיבה וואס ברענגט צו אחדות און שלום און ס'ברענגט שלום בית האבן מיר די מעלה ווי געזאגט פריער דער רבי האט ארויסגעברענגט די מעלה פון נרות שבת קודש ס'איז א רוחניות'דיקער ענין וויבאלד ס'איז דא אין דעם דער ענין פון מצווה האט עס אין זיך דעם רוחניות'דיקן ענין וואס ס'ברענגט דעם ענין פון שלום און אנדערע ליכט קען עס טאקע נישט ברענגען אמאל קען עס ברענגען גאר להיפך ווי געלערנט אין אות ה' וועט דער רבי ארויסברענגען יעצט די מעלה פון פארקערטן זייט נישט דאס האט דעם ענין וואס האט א מעלה און דאס איז דער ענין פון אור רוחני, נאר אפילו אין גשמיות האט עס אויכעט א מעלה אויף אלע אנדערע סארטן נרות. מען גייט לערנען אין אות ה'. אין איין ווארט וואס דער רבי וועט ארויסברענגען, אז אין אלע אנדערע מצוות וואס איז דא, יעדע מצוה איז מגלה אור, ס'ברענגט אראפ אור מלמעלה, א איד טוט א מצוה, איז ער מברר זיך, ער מברר די וועלט, אבער ס'איז אלץ בהעלם. בשעת מען צינדט אן א ליכט ערב שבת קודש, איז נישט, איז דער ליכט וואס מען האט אנגעצינדן, זעט מען בגלוי דא, זעט מען בגלוי דעם ענין רוחני, זעט בגלוי דעם ענין גשמי, לערנען אין אות ה'. דאס אלץ איז א הסבר אויף דער שייכות פון נרות שבת קודש מיט דעם ענין פון נישט דערלאזן התפשטות פון יעדער טומאה אין בית. דער רבי האט מייסד געווען אוועקגעלייגט דעם יסוד, אז דער ענין פון נרות שבת קודש האט א שייכות, דאס איז די שייכות פון נרות שבת קודש מיט דעם ענין וואס ס'דערלאזט נישט יעדער טומאה אין בית. דעם אבער וואס דער שיעור כדי הדלקת הנר, וואו ניצט מען דעם ענין פון הדלקת נר שבת אז ס'לאזט נישט אריינגיין אז ס'ברענגט שלום בית און ס'לאזט נישט אריינגיין א טמא אין שטוב כל זמן מ'איז פארנומען מיט דעם נרות שבת קודש, וועגן וואס ניצט מען עס? ווערט געבראכט לגבי טומאת מצורע איז פארשטאנדיג אז פארהיטונג פון דער טומאה חמורה האט א שייכות מיוחדת מיט נרות שבת קודש. דאס וועט מען זען, אז דווקא ביי מצורע ניצט מען אט דעם עניין פון נרות שבת קודש, ווייל כדי צו פארהיטן פון די טומאה חמורה פון מצורע, וואס איז פון די גרעסטע טומאות וואס ס'קען זיין, איז דווקא דורך דעם עניין פון נרות שבת קודש. דער רבי וועט געבן צוויי ענטפערס, א ענטפער בפשטות, און נאכדעם בפנימיות הענינים, ביידע געשמאק. בפשטות קען מען זאגן, איינע פון די סיבות פון צרעת איז לשון הרע, די גמרא זאגט אין ערכין, רשי ברענגט עס אראפ גלייך אין אין פרשת אין רשי ברענגט עס אראפ גלייך אין תזריע און אין מצורע. ס'האט צו טאן מיט לשון הרע. וואס וואס איז לשון הרע? אן ענין פון פירוד הלבבות. ער רעדט שלעכט אויף יענעם, ווערט א פירוד לבבות פון אים מיט יענעם, עס קען ברענגען א פירוד פון דעם וואס האט געהערט די לשון הרע, וועט יענער ווערן אויכעט ברוגז מיט אים, פירוד לבבות, דערפאר איז תיקונו דורך דווקא דורך נרות שבת קודש, וואס ענינם איז שלום בית כנ"ל, איז בפשטות געפין איך זייער א געוואלדיגער צד השווה צווישן זיי ביידן. מצורע איז געווארן צוליב פירוד הלבבות, ווי קען עס ווערן פארראכטן, ווי קען ווערן פארראכטן אז די שטוב זאל נישט ווערן טמא די כלים ווען ער קומט אריין, איז ס'דאָ דער ענין פון נרות שבת קודש אַ פאַרנומען מיט נרות שבת קודש וואָס דער וואָס דער ענין אין דעם ס'ברענגט שלום בית איז דאָס היפּך פון פּירוד זייער געשמאַקער ענטפער אין פּשטות אָבער דער ביאור בפּנימיות הענינים וועט מען פאַרשטיין בהקדים דאָס וואָס חזל דער רבי ברענגט אַראָפּ די גמרא אין שבת גמרא אין שבת זאָגט חזל זאָגן הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים איינער וואָס גיט אַכטונג בנר נר שבת נרות חנוכה האט ער קינדער תלמידי חכמים טייטשט רשי רשי אויפן פלאץ אין גמרא שבת דכתיב רשי זאגט ס'דא א פסוק אין משלי כי נר מצוה ותורה אור טייטשט רשי זייער געשמאק על ידי נר מצוה דורך דעם וואס דו צינדסט אן א נר און ס'איז א מצוה וואס דאס איז נר שבת און נר חנוכה רשי זאגט אז כי נר מצוה ותורה אור על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה

און אין דער וועלט ארום, א איד טוט א מצוה ווערט ליכטיג. און דעסטוועגן איז אין דעם פרט פאראן א יתרון אין די מצוות וואס זענען אויך אין גשמיות פארבונדן מיט א נר, ווי געזאגט פריער, האט דער רבי מחדש זייער געשמאק, ביים נר שבת זעט מען ארויס מער דעם ענין פון נר גשמי ווי בגשמיות מער ווי אין די אלע אנדערע מצוות וואס זיי ווערן אויך אנגערופן נר מצוה, עס ווערט ליכטיג. ווארום אין זיי דריקט זיך מער אויס דער ענין פון נר מצוה, אין דעם ענין פון נרות שבת און נרות חנוכה דריקט זיך אויס מער דער ענין וואס מען זעט א נר גשמי וואס ס'ברענט. ביי אנדערע מצוות, ווי דער רבי האט געזאגט פריער, ערשטנס איז א מצוה, צווייטנס איז פשוט אור, מען זעט די ליכט. דער רבי איז עס מסביר זייער געשמאק, קלאר. ביי אנדערע מצוות, וויבאלד דער נר מצוה שטייט נר מצוה אויף אלע מצוות איז בלויז א רוחניסדיגע ליכטיגקייט האט עס נישט קיין ווירקונג בגלוי אויף דער גשמיות פון וועלט ס'האט א ווירקונג אבער נישט בגלוי איך קען נישט זען וואס ס'טוט אויף משיח וועט קומען וועט מען זען וואס מ'האט אויפגעטאן מיט די אלע מצוות שטייט שטייט דער לשון דארט אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה זיי וועלן אלע עדות זאגן וואס מ'האט געטאן און וואס מ'האט געטראכט ס'ווערט א עניין אין שטוב ווערט ס'ווערט א בירור ס'ווערט ליכט ווייל מען זעט עס נישט. מה שאין כן ביי די מצוות, וואס זענען ממש נר, וויבאלד זיי, וויבאלד זייער נר מצוה איז פארבונדן מיט אן אור פון א נר גשמי, דעריבער איז די פעולה פון דער רוחניות'דיגער ליכטיגקייט נר מצוה אין אן אופן אז זי קומט בגילוי אין גשמיות העולם. איז די אות דלת איז געווען דער ענין פון די טייערקייט פון די מצווה וויבאלד אז ס'אן ענין פון ס'ברענגט שלום און ס'איז אן ענין רוחני מ'מאכט אויף דעם א ברכה איז אם כן איז דאס נישט אזוי ווי א רעגולער נר וואס א רעגולער נר ברענגט איך קען לכאורה ברענגען אמאל פארקערט נר מצווה פון שבת און יום טוב מוז ברענגען אן ענין פון שלום בית דערנאך אין אות הא דער בארויס מיט דוקא די מיינע מעלה פון דעם נר אז דער נר אליין איז מ'זעט אין דעם מצווה זעט מען אויך דעם נר גשמי אויסווארף דערמיט וועט זיין פארשטאנדיק וואס די גמרא זאגט וועגן דעם נר מערבי אין בית המקדש, די גמרא אין שבת און די גמרא אין מנחות דערציילט וועגן דעם נר מערבי וואס איז געווען אין בית המקדש. זאגט די גמרא, עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. אז די מנורה איז א עדות פאר די גאנצע וועלט אז די שכינה איז דא ביי אידן דער רבי זאגט אין סוגריים פארוואס איז דאס עבן מנורה מצד דעם נס וואס איז געשען ביים נר מערבי ווי ס'שטייט דער לשון אין גמרא ממנו היה מדליק ובו היה מסיים די גמרא דערציילט אז ס'דא א מחלוקת ווי אזוי די מנורה איז געשטאנען ס'איז דאָ געװען דער קודש, פֿאַר דעם קודש הקדשים איז געװען קודש, דאָרט איז געװען די מנורה, דאָרט איז געװען דער שולחן, געװען אַ מזבח. איז די שאלה, ס'איז געװען אַ לאַנגער צימער, איז די שאלה, צו די מנורה איז געשטאַנען אַזױ, צו די מנורה איז געשטאַנען אַזױ, צו איז געשטאַנען ממזרח למערבֿ, צו מצפֿון לדרום. און דער חילוק איז, װער װערט אָנגערופֿן נר מערבי, איז אָדער ס'קען זײַן דער מיטלסטער נר, אָדער ס'קען זײַן דער ערשטער אדער אים אנרופן דער לעצטער וואס איז געווען אין מערב זייט איז דאס ווערט אנגערופן נר מערבי נר מערבי ממנו היה מדליק ובו היה מסיים ס'איז געווען א נס מ'האט אריינגעלייגט אין די אלע אין די אלע גלעזער וואס ליגט די אויל האט מען אריינגעלייגט אין אלעמען די זעלבע מאס אריינגעלייגט א חצי לוג דער חצי לוג האט געדארפט ברענען אין די לענג פון די לענגסטע נעכט פון טבת די לענגסטע נעכט האט עס געברענט די גאנצע נאכט ס'איז געווען די זומער וואס ס'איז געווען קירצערע נעכט האט עס געברענט אריינגעברענט מער אין דעם טאג אריין אבער ס'איז געקומען א שעה צוויי אין טאג האט זיך עס פארלאשן אין טבת האט זיך עס פארלאשן גלייך אין טאג דער נר המערבי האט געהאט די זעלבע מאס פון שמן און האט געברענט די גאנצע צייט דער כהן גדול פלעג אריינגיין אינדערפרי און ארויסנעמען אלע פתילות, אויסרייניגן די גלעזלעך, אריינלייגן נייע שמן און אריינלייגן נייע פתילות. דער נר המערבי האט ער נישט געטשעפעט, ער ברענט. ס'איז געקומען פארנאכט, ווען ער גייט אנצינדן די מנורה, האט ער אנגעצונדן מיט דעם נר המערבי האט ער אנגעצונדן אלע, ממנו היה מדליק ובו היה מסיים. דערנאך האט ער גענומען דעם נר המערבי אליין נאך אנצינדן די אלע, און האט אים ארויסגענומען די פתילה, און האט אים אויסגערייניגט, אריינגעלייגט נייע אויל מיט א נייע פתילה, און האט אנגעצינדן יעמאלט דעם נר המערבי, האט מען געזען אז ס'איז געווען א נס וואס האט געברענט פֿיר און צוואַנציק שעה, אין צייט וואס ס'איז געווען שמן אזוי ווי ביי אלעמען, נאר אויף לאמיר זאגן צוועלף שעה, אויף די לענגסטע נאכט וואס ס'קען זיין. יעצט פארשטיין אט דעם ענין. לויט וואס מ'האט ערשט געלערנט, וועט מען פארשטיין אויכעט וואס איז דא באהאלטן, דער רבי וועט ברענגען א ראיה אז דער ענין פון די נרות, וויבאלד עס רעדט זיך וועגן א נר מצוה, האט עס אין זיך די ביידע מעלות פון מצוה און פון אור ממש אויך. אז מ'וויל דערציילן אז אז ס'איז דא א עדות פאר די גאנצע וועלט אז דער אייבישטער איז שכינה שורה בישראל, נוצט מען דווקא דעם ענין פון די מנורה. און דער רבי וועט פרעגן אויף דעם א פאר שאלות און ארויסברענגען ווייטער די זעלבע זאך וויבאלד עס איז געווען א נר מצוה און דאס איז ברוחניות אפילו מען האט עס נישט געקענט זען ווי דער רבי וועט זאגן ווייטער האט עס ארויסגעברענגט דעם ענין פון עדות לישראל לכאורה איז נישט פארשטאנדיג אין בית המקדש זענען דאך געשען א סך ניסים ווי די משנה זאגט אין פרקי אבות עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש געווען צען ניסים היינט פארוואס איז דער נס פון נר מערבי אויסגעטיילט פון אלע ניסים וואס דווקא ער איז געווען אן עדות שהשכינה שורה בישראל ס'איז דא צען ניסים וואס רבונו של עולם וואס האט מען אויסגעקליבן דווקא דעם קשיא ווערט א סך שטארקער נאך מער דער מקום המנורה איז אין היכל און דארט גופה נישט אין אולם נאר אין דעם ארט וואס הייסט קודש, ווי דער רמבם שרייבט אין הלכות בית הבחירה וואו ס'שטייט די מנורה, וואו איז דער פלאץ פון קודש וואו נישט יעדער האט געקענט אריינגיין. ס'ברענגט זיך טאקע אז הדלקה איז כשרה בזר, ס'דארף נישט זיין דווקא דער כהן, א זר קען אויכעט אנצינדן די מנורה, ווי קען ער אנצינדן די מנורה אז ער טאר דאך נישט אריינגיין דארט, רעדט מען ס'דא ברענגט זיך אין ווען מ'רעדט וועגן חנוכה וועגן די ענינים מען קען ארויסנעמען די מנורה אינדרויסן און א און א זר זאל עס אנצינדן דערנאך נעמט עס אריין אינעווייניג דאך איז א פלאץ וואס מען קען נישט אריינגיין דארטן נאר אין דעם ארט וואס הייסט קודש וואו נישט יעדער האט געקענט אריינגיין דאקעגן פון די אנדערע זייט פון די עשרה ניסים זענען געווען א טייל און שטענדיג בעזרה גמרא רעדט וועגן אנדערע זאכן וואס איז געווען אויך אינעווייניג למשל די לחם האט מען נישט האבן נישט אלע געקענט זען אז ס'איז געלעגן דארט א וואך צייט וואס איז געבליבן פריש אזוי ווי זעלבסט געבאקן אט דאס געווען נאך ניסים וואס געווען מ'האט עס נישט געזען זענען געווען א טייל און שטענדיג בעזרה מ'האט געזען דעם פייער מיט דעם רויך וואס גייט ארויף שטארקסטע ווינטן קומען ס'נישטא קיין און און עס רירט זיך נישט עס גייט גלייך א גאנצע צייט זאכן וואס אלע האבן געקענט זען

און מען איז געשטאנען מ'האט ממש זיך נישט געקענט רירן זיך געדארפט אראפלייגן איז געווען פלאץ פאר יעדן איינעם דער בית המקדש איז געווארן עפעס הונדערט מאל גרעסער ווי ס'איז געווען ביז יעצט זאכן וואס אלע האבן געקענט זען דווקא וואס ניצט מען עדות היא לבאי עולם איז דווקא דעם אינגאנצן נישט פארשטאנדיג און אזוי ארום זענען זיי געווען מער ידועים לכל ווי די גמרא זאגט אין יומא

א ראיה צו דעם יסוד וואס דער רבי האט אוועקגעלייגט וויבאלד די געטליכע ליכטיגקייט ווי מ'האט געזאגט ביי נרות שבת ס'האט אין זיך די מעלה וואס ס'האט וואס ס'איז א נר מצווה דארף דארט זיין דערין שלום בית און לא יכשל און ס'איז נישט ווי ביי א רעגולער ליכט וואס מען צינדט אן וואס קען זיין ס'זאל ברענגען פארקערט זאל זיך האט זיין דורך דאס וויבאלד די געטליכע ליכטיגקייט פון דעם נר מערבי איז אראפגעקומען אויך אין גשמיות'דיגע ליכטיגקייט נישט אזוי ווי אלע אנדערע מצוות וואס מען טוט ברענגט ליכטיגקייט אבער ס'איז בהעלם דאס זעה איך די ליכטיגקייט ממש, די אנדערע ניסים איז טאקע געווען אינדרויסן מען האט עס געזען, האט זי דעריבער געהאט א שטארקערע ווירקונג און אין באלייכטן די גשמיות'דיגע וועלט ווי עס האבן געהאט די אנדערע עניינים און ניסים אין בית המקדש, ווי איך פארשטיי איז אז מ'האט דערציילט, די אידן האבן עס גארנישט געקענט זען, מען האט עס זיי דערציילט, און אפילו באי עולם קען זיין אז מען רעדט אפילו וועגן נישט קיין אידן להבדיל אז ס'דא א נר וואס ער ברענט פֿיר און צוואַנציק שעה וויבאלד אז ס'רעדט זיך וועגן א ליכט וואס איז בגשמיות האט זיך דאס אנגענומען ביי זיי און דאס איז געווען די עדות אז זיי האבן פארשטאנען אז ס'איז שכינה שורה בישראל און דערפאר האט דווקא דער נס באאיינפלוסט עדות די באי עולם זיי זאלן אנערקענען שהשכינה שורה בישראל, זייער געשמאק, און על פי זה איז אויך מובן אז עס איז פארהאן א מעלה מיוחדת אין נרות שבת קודש, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אז אין נרות שבת קודש איז דא א מורא'דיגע מעלה, אויף אנדערע זאכן ווי דער רבי וועט ארויסברענגען ערשט אין דעם אות אויף גאנץ תורה זאגט מען כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם געלערנט פריער דער רמבם זאגט כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם אז דורך כל התורה ווערט אויפגעטון שלום בעולם אבער דאס איז בעיקר א שלום ברוחניות פריער האט מען גערעדט אז אז דא זעט מען די ליכט ממש בגשמיות יעצט וועט ער ברענגען נאך אביסל טיפער אויכעט אז מען זעט אז כל התורה איז לעשות שלום בעולם אבער עס איז א שלום ברוחניות איך זע נישט דעם ענין פון שלום ווען איך טו א מצווה מה שאין כן ביי נרות שבת קודש וואס דער שלום וואס ווערט דורך זיי אויפגעטון זאגט זיך ארויס אויך אין שלום בית כפשוטו עס קען נישט זיין קיין שלעכטע זאך, חס ושלום זען ביי די ליכט עפעס א זאך וואס געפעלט מיר נישט אדער אדער ווי דער רבי האט גענוצט דעם לשון פריער, אז עס קען זיין אז עס קען זיין וואס ער קען נישט פארליידן, עס קען נישט זיין אזא זאך. איז דאס גופא א באווייז, דאס אליין באווייזט אונז אז ביי דער מצוה איז דער שלום בעולם מיט מער תוקף, און דער שלום האט אין זיך נאך א חידוש, דער שלום האט אין זיך מער תוקף, ולהעיר, דער רבי לייגט אריין חצאי ריבוע, אז מען קען מעיר זיין, אז דער מאמר כל התורה געוואלדיג דער מאמר וואס דער רמבם זאגט כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם וואו ברענגט עס דער רמבם ווערט געבראכט אין רמבם אין דעם סיום וחותם פון הלכות נר חנוכה אין רמבם וואו קומט עס דארטן בהמשך צום עניין פון שלום בית וואס ווערט אויפגעטון דורך נרות שבת וואו ווערט עס מוסבר דווקא אין נרות חנוכה ברענגט ער וועגן דעם ענין פון שלום בית, וואס ווערט געטון דורך נרות שבת קודש, ס'דא א גאנצע אריכות אין ליקוטי שיחות חלק ט"ו, לכאורה האט עס געדארפט זיין אין נרות שבת, סאו דער רמב"ם ברענגט עס צוזאמען, זעט מען דא אויכעט דעם חילוק, טאקע כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, וואס דער המשך איז, עס קומט צום המשך פון שלום בית, וואס ווערט אויפגעטון דורך נרות שבת קודש, אין גאנצן אין א סך, אין א העכערן סארט אופן. האבן מיר ארויסגעלערנט, אז די נרות שבת קודש האלטן אפ די טומאה, כל זמן ס'איז דא דער ענין פון נרות שבת קודש, קען נישט ווערן קיין טומאה פון צרעת אין שטוב, און די זיי האבן זיך ביידע מעלות פון א נר, ער האט די מעלה וואס איז א מצוה, ער האט די מעלה וואס איז א אור ממש, און אז א אור ממש אויף א אופן, וואס דער שלום וואס מען זעט, זעט מען עס פשוט בגשמיות. אין אות ז', דער רבי ממשיך זיין, דעם עניין, וואס דער עניין פון ניתנה תורה ניתנה לעשות שלום בעולם, וואס מיינט עס לעשות שלום בעולם, וואס וואס איז דער הסבר אין דעם? דער רבי ממשיך זיין זייער געשמאק, אז דער עניין פון לעשות שלום בעולם מיינט מאכן שלום צווישן גשמיות און רוחניות. דער הסבר אין דעם אות ז', איינער פון די פירושים אין כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, איז וואס איז איינע פון די פירושים די אמת'ע מציאות פון וועלט איז געטליכקייט דאס איז דאס איז לעשות שלום בעולם עס קומט אונז דערציילן אז די וועלט איז נישט קיין וועלט עס איז נישט קיין וועלט פאר זיך עס איז א וועלט וואס איז געטליכקייט אלץ דער רבי איז מסביר וואס דאס מיינט דער אלטער רבי איז מבאר באריכות אין תניא אין שער היחוד והאמונה פון פרק א' און ווייטער און אין איגרת הקודש סימן כ"ה דער אלטער רבי מסביר אז דאס וואס די וועלט האט א קיום איז עס דורך דעם וואס דער אויבערשטער באשאפט זי שטענדיג בכל רגע ורגע מאין ליש דער אלטער רבי אין א לאנגע אריכות אין שער היחוד והאמונה איז ער מסביר און ער ברענגט דערנאך שפעטער אין שער היחוד והאמונה אז דאס איז דער טעות פון די פילוסופן

פארוואס? זאגט דער רבי דער טעות פון די פילאסאפן איז געווען אז זיי האבן צוגעגליכן בריאת שמים וארץ מיט די בריאה פון א מענטש וואס מאכט א בעכער. מען זעט א מענטש וואס מאכט א בעכער אדער א טיש, דער בעכער האלט שוין פֿינף הונדערט יאר און יענער שוין פֿיר הונדערט יאר לעבט שוין נישט און ס'שטייט, און זיי ווילן זאגן אז די וועלט איז די זעלבע זאך עזב השם את הארץ און ס'האלט זיך דער אלטער רבי זאגט ס'איז א שטות און ס'איז א טעות ס'קען נישט זיין אזא זאך פארוואס ווייל דער מענטש וואס געמאכט דעם בעכער אדער דעם טיש האט נאר משנה געווען די צורה ער האט גענומען א זאך וואס דער אייבערשטער האט באשאפן א שטיק זילבער און האט אויסגעמאכט פון דעם א בעכער דערפאר קען עס האלטן ווי אזוי האלט זיך דער בעכער ווי אזוי לעבט דער בעכער מיט דעם וואס דער אייבערשטער איז עס מחיה פארוואס ווייל דער אייבערשטער האט באשאפן אלץ וואס איז געווען גארנישט מאין ליש

נאר היות אז דער כוח אלוקי ווירקט אין וועלט אין א פארבארגענעם אופן, מען זעט נישט, דער אייבערשטער האט געמאכט די וועלט אז מען זאל נישט זען די אלוקות, עס ווערט בהעלם, עס ברענגט זיך אז דער אלטער רבי, ווען ער איז געווען אין די לעצטע לעצטע צייט אדער וואס, ער איז געלעגן אין בעט האט ער געזאגט אז ער קוקט אויפן דאך און ער זעט די די בימס אויף ענגליש, די קורות וואס האלטן אויף די שטוב, זאגט ער ער זעט איך זע נישט די קורה, איך זע דעם חיות אלוקי וואס איז מחיה די קורה. דערפאר זעט זיך אן אין די וועלט ווי א מציאות פאר זיך ווען איך קוק אויף וועלט מיט פשוטע אויגן מיט טרוקענע אויגן וואס זע איך נאקעטע אויגן זע איך דעם ענין פון ס'איז א מציאות פאר זיך ביז דער מדרש זאגט דארטן מען קען מיינען אז לשון פון מדרש בירה זו בלא מנהיג חס ושלום און אין דעם באשטייט דער הויפט און תכלית פון נר מצוה ותורה, איז עס צו פארשטיין וואס דער ענין פון ניתנה התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, צו ברענגען ס'זאל זיין שלום בעולם, שלום צווישן די גשמיות און די רוחניות, אריינברענגען און פילן און פארשטיין אז די וועלט איז אלוקות. און אין דעם באשטייט דער הויפט און תכלית פון נר מצוה ותורה אור, אז דורך דעם וואס מען לערנט תורה און מען איז מקיים מצוות, ווערט באלויכטן די מציאות פון וועלט. דורך לערנען תורה און מקיים זיין מצוות ווערט די וועלט ליכטיגער. אין דער דוגמא ווי דער זעלבער מדרש ברענגט אראפ פון הציץ עליו בעל הבירה, ברענגט דארט וועגן אברהם אבינו האט ארומגעקוקט און געזוכט ביז ער איז געקומען צו א מסקנא אז ס'מוז זיין מנהיג לבירה זו ס'קען נישט זיין די זון קומט ארויף די זון גייט אראפ און אלץ וואס ער האט געזען ס'קען נישט זיין ס'איז געווארן אליין ס'מוז זיין א מנהיג לבירה זו שטייט דארט אין דער לשון אז הציץ עליו בעל הבירה דער אייבישטער האט א קוק געטון אויף אברהמען, האט ער דערפילט און דערזען אז ס'איז דא א מנהיג לבירה זו, ס'איז דא אן אייבישטער וואס פירט אן מיט די גאנצע וועלט. איז ווען ס'איז דא דער הציץ עליו בעל הבירה דורך מקיים זיין, דורך לערנען תורה און מקיים זיין מצוות, און מען דערזעט דעם אמת אז יש מנהיג לבירה זו, מען קומט נאך אריין אסאך טיפער, ביז מען דערזעט אין עוד מלבדו, ס'איז אלץ גארנישט, נאר דער אייבישטער איז דא. און דאס איז דער דיוק, יעצט וועט מען פארשטיין דעם דיוק פון התורה ניתנה לעשות שלום בעולם. וואס איז דער לשון התורה ניתנה? דאס וואס תורה איז ניתנה, זי איז געגעבן געווארן דא למטה אין עולם הזה, איז עס בכדי לעשות שלום בעולם. התורה לכתחילה האט מען געלערנט התורה ניתנה איז געגעבן געווארן נאר אויף מאכן שלום יעצט זאגט דער רבי התורה ניתנה דער גאנצער געבן אויף תורה איז געווען לעשות שלום בעולם דורך מאכן שלום צווישן דעם עולם מיטן אויבערשטן מען זאל דאס זען ווי עולם איז נישט מנגד צו אלקות און נאך מער זיין תכלית איז צו זיין א דירה לו יתברך דורך דער תורה ועבודה פון אידן זייער געשמאק זייער טיף אז מען קוקט פשוט אין פשוטע אויגן איז זענען זיי סותר ס'זעט אויס א וועלט פאר זיך אליין קוקט אויס חס ושלום ווי דער מדרש זאגט בירה זו בלא מנהיג חס ושלום אבער מען קוקט אריין טיפער און דורך לערנען און דורך לערנען און טון מצוות זעט מען דורך אונזער לערנען דורך אונזער עבודה דורך אונזער טון מצוות קומט מען צו צו זען אז נישט נאר ס'איז נישט סותר ס'איז נישט מנגד צו אלקות נאר מען זעט נאך מער וואס דער תכלית פון די וועלט דאס זאל ווערן א דירה פאר דעם אויבערשטן ווי געלערנט אלעמאל פון דעם מדרש תנחומא תנחומא דער תניא זאגט נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים ער וויל דווקא דא למטה זאל מען מאכן א עניין פון א דירה פאר אים ווען סיים זיי נאך אמאל ווי דער רבי האט געזאגט און נאך מער נישט נאר נישט מען זעט אז ס'איז נישט מנגד צו אלקות א גרויסע דרגה איך זעה די וועלט נישט מנגד ניין נאר איך זעה אז זיין תכלית איז צו זיין א דירה לו יתברך ווי אזוי דורך דער תורה ועבודה פון אידן אות חית דערמיט איז מובן, יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין אייכעט די מעלה נאכאמאל, די טיפערע מעלה אין נרות שבת קודש. דערמיט איז מובן אז אין דעם באשטייט אויך די מעלה מיוחדת פון נרות שבת קודש, לגבי דעם וואס מען האט ערשט געזאגט, דעם ענין פון התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, צוגעלייגט ווי דער רמב"ם שטעלט עס צו גלייך לעבן דעם ענין פון אז נרות שבת קודש איז צו מאכן שלום בית, דערמיט איז מובן אז אין דעם באשטייט אויך די מעלה מיוחדת פון נרות שבת קודש, וואס ביי זיי איז דער ענין פון שלום בעולם מיט מער תוקף, כנ"ל סעיף ואו, געלערנט אין סעיף ואו, אז א רעגולער אור קען עס נישט מאכן, דווקא דער אור פון נרות שבת קודש קען עס מאכן. אז דער ענין פון שלום בעולם, דער זען אז די אמיתית המציאות פון וועלט איז אלוקות, ווערט דורך נרות שבת קודש אויפגעטאן נאך מער ווי דורך אנדערע מצוות. ווי שטייט אין זוהר דער זוהר אליין ווי ווערט דאס דורך דעם וואס איך צינד אן די ליכט איך מאך א ברכה און איך צינד אן די ליכט פון נרות שבת קודש איך זע דאס א גשמיות'דיקע ליכט זע איך דעם ענין מער פון דעם ענין פון אלקות אין וועלט ווי דער רבי איז מסביר ווי שטייט אין זוהר אין נר מצוה ער ברענגט אראפ דעם פסוק אין נר מצוה דער זוהר זאגט מאי נר מצוה דא נר דשבת אין נר שבת קודש איז דער ענין פון נר מצוה באלייכטן די וועלט מיט מער תוקף לגבי אנדערע מצוות. ס'איז אביסל טיפער ווי גערעדט פריער, אז וויבאלד אז מען זעט א גשמיות'דיגע נר, ווייל יעדע מצוה מאכט אור, אבער דער דער מצוה פון נר מאכט פשוט ליכטיג, עס איז שלום בית און מען פאלט נישט, מען פארטשעפעט זיך נישט און גארנישט. באלייכטן די וועלט מיט מער תוקף לגבי אנדערע מצוות, אפילו די וואס זיינען פארבונדן מיט א נר גשמי. דער רבי איז דא מחדש די מעלה פון נר שבת קודש אפילו לגבי נר חנוכה. אז ס'איז אינגאנצן אסאך א העכערע דרגה ווי נר חנוכה אויכעט. ויש לומר, אז דאס איז דער טעם פנימי, וואס ביים ענין פון שלום בית, יעצט וועט מען פארשטיין נאך א נקודה, וועגן ענין פון שלום בית, וואס איז דארט דארטן א ווי מדגיש עפעס א ווארט וואס מען זעט, וואס נרות שבת קודש האט אין זיך מער ווי דעם ענין. איך האב נישט געלערנט אין די לקוטי שיחות די אנדערע וואס דער רבי רעדט וועגן דעם אבער לכאורה עס קומט ארויף אין קאפ אויב כ'בין גערעכט איז גוט אז נישט איז נאך עס מבטל דער ענין פון נרות חנוכה איז גאר ואין לנו רשות להשתמש בהם דא איז פונקט פארקערט נרות שבת איז דאך דווקא וואס ניצן דווקא שלא יכשל און ס'דארף זיין א ליכט אין שטוב נרות חנוכה קען איך נישט לערנען לעבן דעם, איך קען נישט מאכן שלא יכשל, חס ושלום, מען טאר נישט, אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. נר שבת קודש איז אזא סארט נר גשמי, וואס מאכט פשוט ליכט בגשמיות, זעה איך אין דעם דעם ענין פון מער ווי אין אלע אנדערע מצוות. דער רבי לייגט צו נאך א געשמאקן זאך אין דעם לשון וואס עס שטייט, וואס טוט אויף שלא שלום בית, שלא יכשל בעץ או באבן, דער רבי מז ל אין עכט זייער געשמאק. ויש לומר אז דאס איז דער טעם פנימי וואס ביים ענין פון שלום בית וואס נר שבת טוט אויף דעם ענין פון שלום בית, וואס נר שבת טוט אויף אויף שלום בית, שטייט דער לשון שלא יכשל בעץ או באבן, דער רמב"ם דער טור און דער אלטער רבי אין שולחן ערוך, שלא יכשל בעץ או באבן. פרעגט דער רבי, וואס איז דער דיוק עץ או באבן? וואס האלט מען אז ער וועט זיך פארטשעפען אין א א קינד וועט זיך שפילן מיט עפעס און איבערלאזן אויפן פלאר, זיך זיך אריינהאקן אין א טיש, זיך אריינהאקן אין א אייזן. דארט שטעקט ארויס געלאזט עפעס א בלעך אויפן דר'ערד ס'איז טונקל און זיך פארטשעפען אין דעם חס ושלום קען זיך מזיק זיין וואס איז דווקא דער שולחן ערוך דערמאנט דווקא עץ או אבן זאגט דער רבי נאר דערמיט איז מען מרמז עס ליגט דא א באהאלטענע רמז צום פסוק אין ירמיה ירמיה הנביא זאגט אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני חס ושלום קען זיין זאגט ער עץ

שלא יכשל בעץ או באבן. דער רבי איז מסביר. די מציאות פון עץ ואבן מצד עצמם, ווען איך קוק אויף א עץ ואבן, איידער זיי ווערן באלויכטן דורך נרות שבת קודש, די נרות שבת מאכט דאך אז מ'זאל זיך נישט פארטשעפען אין זיי, פאר איך צינד אן די ליכט, קען אמאל מכשיל זיין חס ושלום, מען זאל מיינען אז זיי, דער עץ אדער אבן, האבן חס ושלום אן אייגענע מציאות. זיי האבן חס ושלום אן אייגענעם כח, ביז ס'קען קומען צו א דרגה מ'וועט זיי אנרופן דעם עץ אבי און דעם אבן את ילדתני, א מציאות פון עבודה זרה רחמנא ליצלן. עס קען זיין, וואס טוט אויף די נרות שבת קודש? דורך דער ליכטיגקייט פון נרות שבת קודש, וואס זייער נר מצוה און פעולה פון שלום בעולם ווירקן באופן גלוי אויף גשמיות העולם ווי געזאגט פריער איך זע א ליכט אז ס'ברענט ווערט באווארנט שלא יכשל בעץ או באבן פארוואס ווארום דורך זיי אז מען קוקט אויף די ליכט זעט מען די מצוה און מען זעט די גשמיות'דיגע ליכט אז די גשמיות'דיגע ליכט איז אייכעט אלוקות שלא יכשל ווארום דורך זיי דערזעט מען אז דער עץ און אבן ווי יעדע מציאות שבעולם נישט נאר עץ ואבן אלץ ווערט אנגעפירט פון דעם בעל הבירה ווערט אנגעפירט פון דעם אייבערשטן און אז זיי גופא דארפן אויסגענוצט ווערן אויף עניינים פון קדושה, נישט נאר דער עץ איז חס ושלום נישט אבי אתה, נישט נאר דער אבן איז את ילדתני, איך נוץ עס אויס אויף קדושה. איז נר שבת קודש איז מגלה אז אפילו דער עץ ואבן איז אויכעט א נברא פונעם אייבערשטן, דערפאר איז לא יכשל בהם, נישט ווערן נכשל אין דעם עץ ואבן, אז צו טראכטן חס ושלום אז זיי זענען עפעס.

באוואוסט וואס דערפאר ביי מצורע א געוואלדיגער דין ס'נישטא ביי אנדערע זאכן דא דער דין בדד ישב מחוץ למחנה מושבו ער ווערט ארויסגעשיקט מחוץ לגימל מחנות רשי ברענגט עס אויפן פסוק פון תורת כהנים די גמרא זאגט עס אין פסחים ער ווערט ארויסגעשיקט מחוץ לגימל מחנות און אין דעם גופא נישט נאר מחוץ למחנה מחוץ לגימל מחנות דא נאך נאך א געפערליכע זאך בדד ישב שלא יהיו טמאים אחרים יושבים עמו. רשי זאגט עס קלאר און גמרא פון תורת כהנים און גמרא פסחים. ער טאר נישט זיצן צוזאמען אין איין שטוב מיט אנדערע מצורעים. בדד, זיצט אליין. דער ארט פון א מצורע איז אפילו מחוץ למחנה פון אנדערע טמאים. ער קען נישט זיצן מיט אנדערע טמאים צוזאמען. דאס הייסט ער איז אינגאנצן ארויס פון מחנה הקדושה. חס ושלום. ער איז ארויסגעגאנגען אינגאנצן פון מחנה דקדושה. ער זיצט חוץ לג' מחנות און אליין. דער טעם הדבר איז, וואס דער וואס דער טעם אויף דעם? ווייל אויך דער חטא וואס ברענגט צו צרעת, ווי גערעדט פריער, איז לשון הרע. דער חטא פון לשון הרע איז זייער הארב, דערפאר גיט גיט מען אים דעם עונש אויך זייער הארב. דער צרעת לשון הרע איז זייער הארב, דערמיט וואס ער דערפירט, ער וואס לשון הרע איז, לשון הרע אליין איז געוואלדיג געפערליך, דער לשון פון רמבם אין סוף הלכות טומאת צרעת זאגט דער רמבם געוואלדיגע ווערטער און ברענגט דעם לשון פון רמבם אז וואס ווערט פון לשון הרע לשון הרע ברענגט א מענטשן אויב ער רעדט לשון הרע ברענגט עס אים לדבר באלוקים ס'ברענגט זיי צו וכופרים בעיקר איך זאג נאך אמאל נאר דעם לשון פון רמבם לדבר באלוקים וכופרים בעיקר אויף אזוי ווייט איז לשון הרע ברענגט א מענטשן וואס דורך דעם ווערט מען רחמנא ליצלן אין גאנצן אפגעריסן פון דעם אויבערשטן און דעריבער, יעצט וועט מען קומען מסביר זיין, וויבאלד אז ס'איז אזא געפערליכע זאך, מען מוז אנקומען צו נרות שבת קודש, פשוט געוואלדיג, געוואלדיג, כפתור ופרח, און דעריבער חידוש נפלא ביותר, און דעריבער, כדי נישט צו דערלאזן די התפשטות פון אזא טומאה, ווי קען מען מאכן אז די טומאה אין שטוב זאל נישט ווערן, די כלים זאלן נישט ווערן טמא, האט רב יודא גענוצט, כל זמן ס'דא די צייט אויף לאמיר זאגן נאכאמאל דעם לשון, רבי יודא אומר אם שהה כדי הדלקת הנר, וועלכן נר? נרות שבת, ווי קומט דאס אריין דא אינמיטן? דעריבער כדי נישט צו דערלאזן די התפשטות פון אזא טומאה, איז עס דווקא דורך נרות שבת קודש, ווייל זיי האבן א שטארקערע ווירקונג אויף גשמיות העולם, ביז אז דווקא זיי באווארענען שלא יכשל בעץ ובאבן. נרות שבת קודש קענען אפהאלטן א אידן פון קומען חס ושלום צו א עבודה זרה. אן ענין פון עבודה זרה רחמנא ליצלן, כנזכר לעיל בארוכה האט מען גערעדט קלאר, פאר מען צינדט נרות שבת קודש קען זיין יכשל בעץ או באבן, יכשל מיינט אז ער וועט חס ושלום זאגן דער עץ איז אבי און דער אבן איז את ילדתני, נרות שבת קודש וועט דאס אפהאלטן און דערפאר דארט זיי מאכן ליכטיג די מענטשן אז ער זעט אז דאס איז גארנישט אז דאס אליין איז אויכעט אלקות און ער ניצט דאס אויס אויף אלקות נאך טיפער נישט נאר אז ס'איז נישט קיין עבודה זרה חס ושלום נאר ס'איז א חלק פון אלקות און דארט דארף זיין א דירה בתחתונים און דערפאר דארט לאזן זיי נישט די טומאה פון מצורע וואס איז פארבונדן מיט לדבר באלקים לשון פון רמב"ם לדבר באלקים וכופרים בעיקר סאו נר מצוה האט זיך יעצט קומט אויס אז מיר האבן אין דעם דריי זאכן נר מצוה האט אין זיך דער ענין נר שבת האט אין זיך די מצוה ס'האט אין זיך דער ענין פון אור גשמי אויכעט איז זעט מען אור ביי די מצוה מער ווי מ'זעט ביי די אנדערע מצוות ס'האט אויכעט דעם ענין פון לעשות שלום דערפאר האט עס דעם כח צו אפהאלטן פון עבודה זרה די זעלבע זאך אויכעט ס'לאזט ס'האלט אפ פון די שווערסטע טומאה וואס ס'קען זיין צרעת ער גייט אריין און ער גייט ארויס און די שטוב בלייבט ריין די כלים ווערן נישט טמא אות יוד ביז יעצט האט מען געלערנט אלץ איז געווען וועגן דעם ענין פון אפהאלטן די טומאה און אות יוד וועט דער רבי רעדן וועגן דעם ענין פון דעם ענין פון ווי ווערט מען טהור פון די טומאה אות יוד לויט ווי דער טאטע איז מבאר אין זיינע הערות ווי גערעדט פריער אז דער ענין פון הדלקת הנר איז על דרך טהרת המצורע דורכן כהן און האט געזאגט אז דער ענין פון הדלקת הנר זעט מען נר איז חכמה נר איז חכמה ממילא מ'ברענגט אריין חכמה איז דאס מאכט עס אז דער מצורע וואס ער איז אן ענין פון חשוב כמת, דארף ער דאך מאכן טמא, מאכט עס אים ליכטיג אז אין די צייט וואס ער איז דארטן כל זמן איך צינד די ליכט מאכט עס נישט טמא, און דער רב האט דער רבינ'ס טאטע האט צוגעלייגט אז דאס איז די זעלבע זאך ווי מען זעט ביי דעם ענין פון טהרה, קומט עס דווקא פונעם כהן וואס א כהן איז דער ענין פון דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה אז דער כהן איז דער ענין, ווי איז געווען דער לשון? ווייל כהן איז דאס וואס ער איז ממשיך דעם אור החכמה, דער רבי איז דאס אויך פארשטאנדיג בענייננו, יעצט וועט אונז פארשטיין אויכעט צו דעם ענין וואו מיר האלטן דא. דער כח פון נרות שבת קודש איז נישט נאר אין דעם וואס זיי זענען מעכב די התפשטות פון טומאת המצורע, נאר נאך מער, זיי האבן בכח צו מאכן אז די כלים בלייבן טהור פון טומאת המצורע. נישט נאר וואס ס'ווערט נישט נתפשט די טומאה פון די מצורע, ס'איז דא דא נאך א טיפערער ענין, די כלים בלייבן טהור, זיי ווערן גארנישט טמא לכתחילה. ובדוגמא שלהם, זענען אט די זעלבע דוגמא אין דעם, טהרה על ידי הכהן ווערט על דרך, דא איז אויכעט די זעלבע זאך, אנשטאטס די כלים וואלטן געדארפט ווערן טמא, אויב ער גייט נישט ארויס באצייט איז ווערט עס טאקע טמא, בשעת ער איז דארטן און מען איז פארנומען מיט נרות שבת קודש ווייזט עס אונז און ס'לערנט אונז דעם ענין אז די כלים בלייבן פשוט טהור, ווי זעט מען עס דארטן? מען זעט ביי דעם כהן, וואס ווערט ביי דעם כהן ווען ער איז מטהר? זעט מען די זעלבע דוגמא, טהרה על ידי הכהן ווערט על דרך, אתהפכא חשוכא לנהורא. נישט נאר מ'צינדט אן א ליכט ווערט חושך, ווערט די חושך גייט אוועק, מ'נעמט דעם חושך אליין און מ'מאכט דעם ליכט. וזדונות נעשה לו כזכיות ווי די גמרא זאגט אין יומא, ער האט געמאכט אסאך זדונות, ער האט געטון תשובה פון אזא גרויסע דרגה פון אהבה רבה, ווערט עס פשוט זכיות. אז פון דעם בדד ישב וגומר, ביז יעצט איז דאך געווען דער ענין פון בדד ישב.

א געוואלדיגע מעלה, נאך א מעלה וואס ברענגט זיך אין פרשת ברכה, בטח בדד עין יעקב וגומר, זעט מען דאך אז דער ענין פון בדד קען זיין אויפן פארקערטן אופן, וואס דאס איז דאך דער ענין פון תכלית הברכה, די גרעסטע ברכה וואס ס'קען זיין. און אזוי איז אויך בנוגע צו דעם חושך הגלות, דער רבי איז מסיים, די זעלבע זאך איז וועגן חושך הגלות, אזוי ווי מ'רעדט וועגן דעם ענין פון מהפך זיין פון מצורע פון בדד זאל ווערן בדד למעליותא, אזוי איז אויכעט בנוגע צו דעם חושך הגלות, בפרט דעם חושך כפול ומכופל, דער טאפלטער און דער צוויי מאל טאפלט, און פון דרא דעקבתא דמשיחא, אז דורך דעם אור פון נרות שבת קודש, הערט וואס דער רבי טוט דא אויף, דורך דעם אור פון נרות שבת קודש וועט מען באלייכטן דעם חושך הגלות, און מען וועט מבטל זיין אים, און נאכמער, מען קומט צו דאס ברענגען צו די גאולה און בנין בית המקדש דער רבי ברענגט אראפ דעם ילקוט שמעוני אין פרשת בהעלותך אם אתם משמרים שטייט דארטן מראה לכם נרות של ציון און עס ווערט ווי עס שטייט אין ווי עס שטייט אין נביא ישעיה והיה לך השם לאור עולם ביז אז דער חושך הגלות עצמו, נישט נאר מ'וועט ווערן פטור פון דעם חושך, דער חושך הגלות עצמו וועט נתהפך ווערן לאור, שטייט אין תהילים, דוד המלך זאגט אין תהילים, ולילה כיום יאיר. איז דא דריי שטערנדלעך אז ס'ווערט א הפסק, יעצט קומט אן אות ד' וואס מ'קען זיך אראפלערנען, דער רבי וויל זיך אראפלערנען, דער רבי האט געבעטן אזויפיל מאל און אזויפיל געשטורעמט און געטומלט וועגן דעם, וועגן דעם ענין ווי די טייערקייט און ווי פארשטאנען ביז יעצט דעם ענין פון נר שבת קודש דער רבי האט מחדש געווען אז קינדער זאלן אנהייבן צינדן ליכט פון ווען זיי פארשטייען פון ווען זיי קענען רעדן זאלן זיי מאכן א ברכה און צינדן ליכט און מען זאל פרובירן אז דעם ערשטן מאל לכאורה זאל זיין אין א צייט וואס איז יום טוב ווען מען מאכט שהחיינו אויך אות יוד אלף פון כל הנל איז פארשטאנדיג אז אין דעם איצטיגן זמן ווען דער חושך פון וועלט איז אזוי גרויס און געדיכט צו מער חושך און מער חושך דארף מען האבן מער אור איז ספעציעל וויכטיג אז יעדע אידישע טאכטער, אויך פון קרייזן וואו די טעכטער פלעגן ביז איצט אנהייבן בענטשן ליכט נאך זייער חתונה, און ביז דאן יוצא געווען מיט דער מוטער'ס ליכט בענטשן, די קרייזן וואס האבן געצונדן ליכט נאר נאך דעם נאך די חתונה, ביז יעמאלט האבן זיי יוצא געווען פון די מאמע. זאגט דער רבי, איז אז יעדע אידישע טאכטער גלייך ווי הגיעה לחינוך, אז מען קען איר מסביר זיין די באדייטונג פון נרות שבת ויום טוב, זאל אליין בענטשן ליכט. און דער רבי האט צוגעלייגט א הארה פֿינף און פֿערציק, וואס איז אינגאנצן מודגש, די גאנצע הארה איז מודגש, להעיר, וגם זה עיקר, ס'איז טאקע א הארה, אבער ס'איז גם זה עיקר. ובבית שמאיזה סיבה שתהיה אין האם מדליקה נרות, א שטוב וואס ס'איז דא א סיבה, מ'ווייסט נישט וואס די סיבה איז, צו חס ושלום זי נישט פרום, צו חס ושלום זי נישט אין שטוב, זי פילט נישט גוט, וואס ס'זאל נישט זיין, וואס פאר א סיבה ס'זאל נישט זיין, זי צינדט נישט קיין ליכט, איז לדברי הכל, אונטערגעשטראכן, אונטערגעשטראכן צוויי מאל, לדברי הכל, צריכה הבת להדליק, על כל פנים, על פי הלכה, משנעשית בת מצוה דארף זי זיכער צינדן ליכט. ובמילא צריך להיות השתדלות בזה ככל האפשרי. מען דארף אריינלייגן די גרעסטע כוחות און זען אין א שטוב וואס מען צינדט נישט קיין ליכט און מען האט צו טון מיט א מיט א מיידל וואס אפילו דער רבי האלט דארטן אויכעט אפילו יונגע מיידלעך זאלן אויכעט און זיכער אז זי איז נאך בת מצוה אז זיי זאלן צינדן ליכט. דער רבי לייגט צו, ואם הבנות בבתי שומרי תורה ומצוות שבסביבתה, רעדט וועגן א שטוב חס ושלום וואס די מאמע צינדט נישט, זאל מען פועל'ן אויף דעם קינד ער זאל צינדן, זאגט ער וואס אויב די טעכטער וואס זיי געפינען זיך ארום די שטוב וואס זיי לעבן דארטן יא שומרי תורה ומצוות, און די מיידלעך וועלן נישט אנצינדן קיין ליכט, מובן שהצלחת השתדלות זו תהיה קשה ביותר, צו קענען זיך משתדל זיין אז די מיידל זאל צינדן ליכט, זי וועט זאגן איך זע מיינע אלע שכנים, מיינע אלע חבר'טעס, די פרומע פון פרומע שטיבער צינדן אויך נישט קיין ליכט, פארוואס זאל איך צינדן ליכט? ממילא דארף מען זען אז זיי זאלן צינדן, קען מען אויף איר אויך פועל'ן גרינגער, וכנראה במוחש, מ' זעט עס במוחש אזוי, אז זי גלייכט, טענה'ן אז זיי צינדן נישט, און דער רבי ענדיגט צו, ודי למבין. און די ליכטיגקייט פון נר שבת, מיט דער ברכה וואס זי וועט מאכן אויף דעם, וועט באלייכטן איר לעבן, די מיידלעך וואס זענען צינדן, ס'וועט באלייכטן איר לעבן, אז זי וועט וויסן און געדענקען, ווי זי זאגט אין דער ברכה, זי וועט אלעמאל געדענקען, וואס זאגט זי דארטן? אז דער אויבישטער איז דער מלך העולם, און עס קומט צו אין דער זיכערקייט, אז בשעת זי וועט האלטן ביי חתונה האבן, וועט ביי איר זיין הוי' לך לאור, הוי' לך לאור עולם, אז זי וועט וויסן אז דער אויבישטער איז מלך עולם, און זי צינדט ליכט ווייל דער אויבישטער זי מאכט ברוך אתה השם מלך עולם. וועט זיין זיכער, ווען זי וועט האלטן ביי די חתונה, וועט דער אויבישטער זיין איר אור עולם. זי וועט אלס, זי וועט אלס עקרת הבית, דער רבי רופט דאך אן אלעמאל עקרת הבית, עיקר הבית, זי וועט בויען און איינשטעלן איר הויז לויט דעם רצון השם, א סגולה, פשוט אז זאל צינדן ליכט פון אלס קינד, וועט דאס העלפן אז ס'וועט זיין די אז עס קומט צו אין דער זיכערקייט אז ווען זי וועט ווערן עלטער וועט זי טון אזוי, אז זי וועט בויען און איינשטעלן איר הויז לויט דעם רצון השם על יסודי התורה והמצוה. אות י"ב נאך א טעם. נאך א טעם אויף נויטיגקייט פון ליכט פון ליכט צינדן פאר אלע בנות ישראל א געוואלדיגער לימוד וואס איז א נאך א טעם וואס אזוי נויטיג צו משכנע זיין און בעטן זיך ביי יעדן איינעם אז זיינע קינדער און די מיידלעך זאלן צינדן ליכט ווי דערמאנט פריער סעיף ה' איז מען דורך נר שבת זוכה צו קינדער און איידעמס תלמידי חכמים ווי דער לשון די גמרא זאגט הזהיר בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים אזוי האבן מיר געלערנט פריער הרגיל בנר די גמרא זאגט אין שבת הרגיל בנר הויין ליה בנים זכרים קומט רש"י און רש"י לייגט צו אין די גמרא אז נישט נאר קינדער נאר אויכעט איידעמס אז די איידעמס זאלן אויך זיין תלמידי חכמים ובכן אמאליגע יארן ווען ס'איז געווען דער סדר אז די עלטערן האבן באשלאסן וועגן א שידוך פאר דער טאכטער יעדער איינער ווייסט די היסטאריע וואס איז געווען אלע יארן איז במילא אויך דער עיקר דער זכות פון דער מוטער'ס נר שבת, וואס האט געהאלפן, די מאמע'ס צינדן ליכט האט געהאלפן אז דער באשלוס וועגן א שידוך איז געווען ווי ס'דארף צו זיין, דער זכות פון דער מוטער'ס נר שבת אז איר טאכטער זאל חתונה האבן פאר א תלמיד חכם. היינטיגע צייטן ווען מצד פארשידענע סיבות דער רבי אונטערגעשטראכן איז דער בפועל צו מען וויל יא צו מען וויל נישט צו מען וויל יא אדער נישט איז ביי א שידוך פאר זיך פאר זיך באשליסט בעיקר די טאכטער זי איז באלעבאס זי זאגט דעם וויל איך יא דעם וויל איך נישט ער געפעלט מיר נישט זי טרעפט שוין זאכן וואס זי וויל נישט במילא יעמאלט איז נישט גענוג די מאמע'ס זכות פון איר צינדן ליכט, פאדערט זיך נאכמער אז זי אליין זאל בענטשן ליכט, און דער נר מצוה וואס זי וועט צינדן וועט איר געבן דעם זכות זי זאל חתונה האבן פאר א תלמיד חכם. אין היינטיגע צייטן, וואס אפילו אין פרומע הייזער איז מען נישט אלעמאל זיכער אז די עלטערן וועלן האבן א דעה מוחלטת מחלטת ביי דער טאכטער ווען זי וועט ווערן ווען זי וועט עלטער ווערן, פון ווען דער רבי האט דאס גערעדט אין תשל ו תשל ה, דער אויבערשטער ווייסט און יעדער איינער ווייס ווי ס'קוקט היינט אויס דער מצב ווי מען דארף אכטונג געבן דארף מען במילא נאך אמאל וואס אפילו אין פרומע הייזער איז מען נישט אלעמאל זיכער אז עלטערן וועלן האבן א דעה מחלטת ביי דער טאכטער ווען ווען זי וועט ווערן עלטער ווען זי וועט עלטער ווערן דארף מען זיך באמיען און משתדל זיין זיך ביותר אז אזוי פרי ווי מעגליך, דאס הייסט, ווי נאר זי דערגרייכט דעם גיל החינוך פון הדלקת נר שבת קודש, זאל זי אנהייבן בענטשן ליכט בכל ערב שבת וערב יום טוב, און דאס וועט זיין דער זכות, אז ס'וועט קומען די צייט, די עלטערן טאקע נישט מחליט זיין, אבער זי וועט מחליט זיין ווי דאס דארף זיין אויפן בעסטן אופן, זי וועט מחליט זיין ווי דער רבי האט געזאגט פריער, אז זי וועט אלס עקרת הבית בויען און איינשטעלן איר הויז לויט דעם רצון השם, על יסודי התורה והמצוה, וואס דאס פארשטארקט אויך די פארזיכערונג פון תורה, אז מען וועט זי מגדל זיין לתורה ולחופה ולמעשים טובים לתורה איז דער נוסח ווען א טאכטער ווערט געבארן און די וועלט זאגט לחופה למעשים טובים עס איז דא דער נוסח פון א ווען א טאכטער ווערט געבארן פונעם מכתב פונעם רבן רשב וואס די גמרא אין ברכות ברענגט אראפ אין דף י ז נשים במה זכיין מיט דעם וואס זיי שיקן די קינדער לערנען זיי ווארטן אויף די מענער מיט די קינדער זאלן אהיים קומען צו געבן עסן און די אלע זאכן האבן זיי דאך אויך עפעס אין תורה דערפאר זאגט מען אז מ'זאל מגדל זיין לתורה ולחופה ולמעשים טובים, און דאס איז דער נוסח פון מי שברך, ווען ס'ווערט געבארן א טאכטער זאגט מען דארטן לחופה ולמעשים טובים, און זי וועט חתונה האבן פאר א תלמיד חכם, דאס אלץ פון די שיחה פון שבת פרשת מצורע תשל ו, שבת האזינו תשל ה.